בעזרת השם יתברך, מסכת נזיר דף יד, מען הייבער אן דף י' עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, איידער מען הייבט אן די משנה וועט מען איבערחזרן בקצרה דאס וואס מען האט געזען נעכטן אין די משנה, נעכטן האמער געזען אין די משנה אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר מן הגרוגרות און מן הדבילה, האמער געזען א מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי אמרים נזיר, און בית הלל אמרים אינו נזיר, און אזוי ווי האמער געזען אין די גמרא, אז די גמרא האט מסביר געווען וואס די מחלוקת, אז בעצם ווי די גמרא האט מסביר געווען סיי די בית שמאי און סיי די בית הלל ביידע האלטן אז אין אדם מוציא דבריו לבטלה און בגמר דבריו אדם נתפס, פשט מען דארף נעמען די ווערטער דא מיט אן ערנסטקייט, אבער וואס בית שמאי האלטן אז ברגע וואס די מענטש האט געזאגט הריני נזיר ווערט ער א נזיר, יעצט אז ער לייגט צו מן הגרוגרות און מן הדבילה פשט ער וויל צוריקציען, און בית שמאי האלטן מען קען נישט צוריק ציען, מה שאין כן בית הלל האלטן אז מען קען יא צוריק ציען, און פאר דעם זאגן די בית הלל אז ער איז נישט קיין נזיר, אזוי האבן מיר נעכטן געזען א מחלוקת בית שמאי בית הלל, שפעטער האבן מיר געזען רבי יהודה האט אנדערש געלערנט די מחלוקת אין די משנה, זאגט יעצט די משנה א נייע מעשה, אמר, א מענטש זאגט, אמרה פרה זו, הריני נזירה אם עומדת אני, א מענטש שטייט אין פראנט פון א קי, און ער פארציילט וואס די קי זאגט, באלד וועט מען זען די גמרא וועט גראד פרעגן ווי קען א קי רעדן, אבער אזוי פארציילט די מענטש, די מענטש זאגט אז די קי האט געזאגט, הריני נזירה אם עומדת אני, טאמער איך שטיי אויף בין איך א נזירה, אזוי פארציילט די מענטש. אדער, א מענטש שטייט אין פראנט פון א טיר, און ער פארציילט וואס די טיר האט געזאגט, אמר הדלת הזה, הריני נזירה אם נפתח אני, אז די טיר האט געזאגט אז טאמער איך איינער עפנט מיך אויף, טאמער מען איז מיך מצליח צו עפענען, נעם איך זיך אונטער נזירות. איז אויך דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי אומרים נזיר, און בית הלל אומרים אינו נזיר, ברענגט יעצט די משנה אויך א רבי יהודה וואס רבי יהודה קריגט זיך, אין די מחלוקת בית שמאי בית הלל, אמר רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, אף כשאמרו בית שמאי לא אמרו אלא באומר הרי פרה זו עלי קרבן אם עומדת היא, פשט רבי יהודה האלט אז ס'נישט דא דא קיין מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל צו דער מענטש איז א נזיר צו נישט, נאר יעדער האלט אז דער מענטש איז נישט קיין נזיר, וואס איז יא די שאלה? די שאלה איז צו דער מענטש מעג עסן פון די פלייש פון די קי צו נישט, איז לויט די בית שמאי טאמער די מענטש זאגט קלאר נאכדעם אז דאס האב איך געמיינט, כ'האב געמיינט צו זאגן א נדר איך גיי נישט עסן פון די פלייש, זאגן די בית שמאי טאר נישט עסן פון די פלייש, און לויט די בית הלל מעג מען יא עסן פון די פלייש, בעצם כמעט ווי די רבי יהודה וואס מ'האט געזען אין די פריערדיגע משנה, אזוי שטייט דא אין די משנה, זאגט די הייליגע גמרא, פרה מי קא משתעיא, א קי קען דען רעדן, א טיר קען דען רעדן? וואס איז פשט פון די מעשה דא אין די משנה? ענטפערט די גמרא, אמר רמי בר חמא, ענטפערט רמי בר חמא אזוי, און בעצם אין תוספות איז דא דריי מהלכים פונקט וואס די תירוץ איז פון רמי בר חמא, און תוס' געפעלט בעיקר די דריטע מהלך און מען גייט גיין מיט די דריטע מהלך פון תוס' איז נישט שטארק משנה די ערשטע צוויי מהלכים זענען אויך זייער גלייך עכ"פ זאגט רמי בר חמא אזוי הכא במאי עסקינן די ציור פון די משנה רעדט זיך כגון שהיתה פרה רבוצה לפניו דא רעדט מען פון א מענטש וואס שטייט אין פראנט פון א קי פשט א קי הויערט אין פראנט פון א מענטש די קי קען נישט אויפשטיין די קי מיטשעט זיך אויפצושטיין סגייט אים נישט איז די מענטש קוקט צו ווי די קי מיטשעט זיך און דער מענטש הייבט אן רעדן הויעך. וואס זאגט דער מענטש? א גרויסער קלוגער מענטש, וואס זאגט ער? ער הייבט אן רעדן וואס ער האלט אז די קו טראכט. אזוי זאגט ער. זאגט ער, כסבורה פרה זו אינה עומדת, אוודאי טראכט די קו אז איך וועל מער קיינמאל נישט אויפשטיין. אזוי טראכט אוודאי די קו. און אוודאי טראכט די קו אזא תפילה צום רבונו של עולם, אז טאמער כ'על מצליח זיין אליין אויפצושטיין, נעם איך זיך אונטער א נדר אז קיינער וועט נישט טארן עסן פון מיין פלייש. אזוי זאגט דער מענטש אז די קי טראכט. יעצט פארוואס האט דער מענטש געדארפט דאס זאגן? וואס האט אויסגעפעלט צו רעדן וואס דו טראכסט אז די קי טראכט? ווער וואס פארוואס ביסטו נישט שטיל? איז אז דער מענטש האט עס געזאגט איז א סימן אז ער איז מסכים צו וואס די קי זאגט. איז עס כאילו ער אליין האט געזאגט, הריני נזיר מבשרה אם עמדה מאליה, אז איך נעם זיך אונטער נזירות מבשרה, פשט נישט מ'רעדט נישט דא פון נזירות פון א נזיר, ער נעמט זיך אונטער פורש צו זיין פון די פלייש פון די קי ער נעמט זיך אונטער א נדר נישט צו עסן פון די פלייש פון די קי, טאמער די קי איז מצליח אליין אויפצושטיין. אזוי איז כאילו די מענטש זאגט, און טאקע, ועמדה מאליה, צום סוף שטייט די קי אליין אויף, איז דא איז דא די מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל. יעצט אזוי, איידער מען גייט דא ווייטער, לאמיר צונעמען וואס דא איז געווען, און לאמיר זען וואס קען זיין דא די מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל. איז אזוי, קודם כל דארף מען צונעמען די נקודה, וואס איז דאס פשט אז א מענטש זאגט וואס א קי טראכט? פשט? מען רעכנט זיך מיט אזעלכע ווערטער צו נישט? דאס איז נישט קיין אידיש, דאס איז נישט קיין לשון קודש, דאס איז קיעש. אז איינער רעדט אויף קיעש הייסט עס גערעדט צו נישט? דאס איז איין שאלה און בעצם וואלט מען געקענט זאגן אז די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז טאקע די נקודה, צו א מענטש וואס רעדט אויף קיעש צו מען נעמט אן זיין ווערטער צו נישט, לויט די בית שמאי יא לויט די בית הלל נישט, אזוי וואלט מען געקענט זאגן דאס איז איין נקודה. וואס מען דארף דא דן זיין. שפעטער איז דא א צווייטע נקודה, לאמיר זאגן אז א מענטש קען רעדן אויף קיעש, מען נעמט אן וואס ער זאגט, ס'איז כאילו ער אליין האט גערעדט, ס'איז כאילו ער האט געזאגט הריני נזיר מבשרה, איז נאך אלץ דא א שאלה, וואס איז טאקע די דין ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה, ווייל אין די פריערדיגע משנה האבן מיר דאך געזען אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה, איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל צו ער ווערט א נזיר צו נישט, איז דא אויך, א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה, וואס הריני נזיר איז פשט א מענטש נעמט זיך אונטער נזירות, מבשרה, איז שוין עפעס א צווייטע זאך, א נזיר מעג עסן פלייש. איז ווייטער קען זיין דאס איז די מחלוקת דא צווישן בית שמאי ובית הלל די זעלבע מחלוקת אין די פריערדיגע משנה, צו ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה, לויט די בית שמאי ברגע ס'האט געזאגט הריני נזיר ווערט ער א נזיר מבשרה קען ער נישט צוריק ציען, לויט די בית הלל קען מען יא צוריק ציען. דאס קען אויך דא זיין אפשר די מחלוקת. נאך א נקודה וואס מען דארף דא דן זיין, איז אז ווי נישט ווי, דא איז נישט סתם געווען א מענטש האט געזאגט הריני נזיר מבשרה, דא איז דא נאך א נקודה, ער האט געזאגט, אז ער נעמט זיך הריני נזיר מבשרה אם עמדה מאליה, טאמער די קו שטייט אויף פון זיך און טאקע די קו איז אויפגעשטאנען פשט ער האט דא צוגעלייגט א תנאי, איז דארף מען דן זיין צו דער תנאי מאכט דא עפעס אויס, קען זיין די מחלוקת בית שמאי און בית הלל איז טאקע לגבי די תנאי, און מ'וועט זען טאקע אין די המשך הסוגיא וואס איז די מחלוקת בית שמאי בית הלל, אבער על כל פנים רמי בר חמא האלט אז לגבי די ערשטע שאלה לגבי די שאלה צו א מענטש וואס רעדט אויף קיעש צו דאס הייסט גערעדט צו נישט, דאס איז נישט קיין מחלוקת, סיי די בית שמאי סיי די בית הלל ביידע האלטן אז דאס הייסט גערעדט, ס'איז כאילו דער מענטש אליין האט געזאגט הריני נזיר מבשרה, אבער וואס וואס איז יא דא די מחלוקת? די מחלוקת דא איז די זעלבע מחלוקת פון די פריערדיגע משנה, טאקע א מענטש וואס זאגט הריני נזיר מבשרה צי דאס הייסט נזירות צו נישט, זאגט רמי בר חמא והלכו בית שמאי לשיטתם ובית הלל לשיטתם, יעדער איינער גייט דא ביי אונזער משנה אזוי ווי די שיטה פון די פריערדיגע משנה, בית שמאי דאמרי מן הגרוגרות ומן הדבילה הוה נזיר, בית שמאי וואס האלטן אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מן הגרוגרות ווערט ער א נזיר, איז די זעלבע זאך הכא נמי כי אמר מבשרה הוה נזיר, איז אזוי ווי ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מן הגרוגרות ווערט ער א נזיר, איז די זעלבע זאך א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה ווערט ער אויך א נזיר, און בית הלל אומרים לא הוה נזיר, און בית הלל האלטן אז נישט, בית הלל האלטן מ'קען צוריק ציען, און ממילא ווערט די מענטש נישט א נזיר, און די זעלבע זאך ביי א טיר, ביי א טיר קען מען אויך אזוי מסביר זיין אז די מענטש זאגט, געזאגט, הריני נזיר מן הדלת, פשט ווייטער ס'רעדט זיך ביי די זעלבע סארט טיר, א מענטש שטייט אין פראנט פון א טיר, און די טיר האלט זיך נישט ביים עפענען, און די מענטש זאגט אז די טיר טראכט אז קיינער וועט מיך נישט מצליח זיין צו עפענען, און טאמער איינער וועט מצליח זיין מיר צו עפענען, נעם איך זיך אונטער אז קיינער זאל מער נישט טארן הנאה האבן פון מיר. איז היות וואס די מענטש האט עס געזאגט קוק איך אן כאילו די מענטש אליין האט עס געזאגט נישט די טיר האט גערעדט, איז די שאלה איז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מן הדלת צו ווערט ער א נזיר צו נישט, בית שמאי האלטן אז יא, ווייל ברגע ס'האט געזאגט הריני נזיר ווערט ער א נזיר, און אז ער לייגט צו מן הדלת קען ער נישט צוריק ציען, און בית הלל האלט מען קען יא צוריק ציען, דאס איז פשט דא אין די מחלוקת בית שמאי בית הלל, איי שטעלט זיך די קשיא, והא אמרוה בית שמאי חדא זימנא, בית שמאי און בית הלל האבן שוין געזאגט די מחלוקת אין די פריערדיגע משנה, וואס דארף די משנה נאכאמאל איבערחזר'ן די זעלבע מחלוקת, ענטפערט די גמרא, אמר רבא, ענטפערט רבא, תרתי תלת, אז טאקע צוויי דריי פלעצער איז דא די זעלבע מחלוקת, באלד וועט מען זען פארוואס מען האט געדארפט איבער'חזר'ן די מחלוקת דריי מאל, אבער ס'איז דא דריי פלעצער וואס איז דא די זעלבע מחלוקת, סיי די ערשטע פלאץ איז גרוגרות און דבילה, די צווייטע פלאץ איז ביי א פרה, און די דריטע איז ביי א דלת, וכן תני רב חייא, מען האט עס אויך געלערנט אין די ברייתא אין תוספתא דרב חייא, תרתי תלת, אז אין צוויי דריי פלעצער האבן זיך בית שמאי געקריגט, פשט דריי פלעצער, וכן אמר רב אושעיא תרתי תלת, אין א ברייתא פון רב אושעיא האבן מיר אויך געלערנט אז ס'איז דא דריי פלעצער די מחלוקת, יעצט וצריכי, פארוואס דארף מען האבן די אלע דריי מחלוקת'ן צווישן בית שמאי בית הלל? איז די גמרא מסביר, ווייל דאי איתמר בהא גרוגרות ודבילה, טאמער עס וואלט נאר געווען די מחלוקת ביי די פריערדיגע משנה ביי גרוגרות ודבילה, וואלט איך געזאגט, התם הוא דאמרי בית שמאי הוה נזיר, משום דמיחלפן בענבים, פשט ביי גרוגרות און דבילה וואלט איך געזאגט, ווייסט פארוואס בית שמאי האלטן אז די מענטש איז א נזר? נישט אזוי ווי אונז האבן מיר געלערנט דארט, ווייל ווען ער האט געזאגט הריני נזיר ווערט ער א נזיר און גרוגרות ודבילה קען ער נישט צוריק ציען, ניין, איך וואלט געזאגט אז די סיבה וואס בית שמאי האלטן אז די מענטש איז א נזר, איז ווייל היות וואס ס'מאכט זיך אז א מענטש טוישט אויף גרוגרות און דבילה מיט ענבים, ווייל ביידע ווי נישט ווי זענען סארט פרוכט, און ממילא האלטן די בית שמאי ס'איז א פשוט'ע טעות, און אוודאי האט דער מענטש געוואלט זיך אונטערנעמען נזירות און ממילא איז ער א נזיר, בית הלל האלטן אז נישט, אזוי וואלט איך געזאגט, אבל בשר בענבים לא מיחלף, אבער ווען ס'קומט צו א פרה, ווען ס'קומט צו א מענטש זאגט הריני נזיר הריני נזיר מבשרה, פלייש, ווער טוישט אויף פלייש מיט טרויבן? קיינער נישט, און ממילא וואלט איך געזאגט אז דא קריגט זיך קיינער נישט דא איז יעדער מודה אז די מענטש איז נישט קיין נזיר איז פארדעם דארף די משנה איבער'חזר'ן די זעלבע ציור ביי פרה ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה איז אויך די זעלבע מחלוקת בית שמאי און בית הלל ווייטער ואי איתמר בשר טאמער ס'וואלט נאר געווען די מחלוקת דא ביי פרה וואלט איך געזאגט הכא הוא דאמרי בית שמאי הוי נזיר בבשרא וחמרא, ווי נישט ווי, פלייש מיט וויין גייט צוזאמען, נארמאל א מענטש עסט א סעודה עסט מען פלייש און וויין, און דערפאר מאכט זיך אז א מענטש זאל אויפטוישן בטעות פלייש מיט וויין, איז אז א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה, איז כאילו ער האט געמיינט וויין פשט ער איז א נזיר. אבל גרוגרות ודבילה, גרוגרות ודבילה וואס דאס איז א צווייטע זאך אינגאנצן דאס גייט נישט נארמאל מיט וויין, איז לא, אפשר דארט איז בית שמאי אויכט מודה אז די מענטש איז נישט קיין נזיר, קא משמע לן, פאר דעם דארף מען די מחלוקת ביי די צוויי פלעצער סיי ביי גרוגרות און דבילה און סיי ביי פרה, כדי טאקע זאלסט וויסן אז די מחלוקת בית שמאי און בית הלל איז ביי ביידע, ווייל די סיבת המחלוקת איז אזוי ווי מען האט געשמועסט, בית שמאי האלטן אז מען קען נישט צוריק ציען און בית הלל האלטן מען קען יא צוריק ציען, ווייטער אבער זאגט די גמרא ואי איתמר הני תרתי, טאמער מען וואלט נאר געהאט די צוויי פלעצער וואלט איך נאך אלץ געזאגט, הני הוא דקאמרי בית שמאי אבל דלת אימא מודו להו לבית הלל, פשט וואלט איך אפשר נאכאלץ געזאגט אז יא, פלייש גייט צוזאמען מיט וויין, גרוגרות און דבילה ווי נישט ווי איז א פרוכט, דארט זאגן די בית שמאי אז דער מענטש איז אביסל צומישט, מען קען זאגן ער איז א נזיר, אבער א טיר? ווי קומט אריין א טיר צו נזירות? א טיר און א מענטש זאגט הריני נזיר מן הדלת? אינגאנצן פון קאפ געפאלן, דא איז אפשר בית שמאי אוודאי מודה אז דער מענטש איז נישט קיין נזיר, און דערפאר דארף מען אויך האבן די מחלוקת ביי דלת, ווייטער ואי תנא דלת, פארוואס שטייט נישט נאר די מחלוקת ביי דעליס? וואס דעמאלטס וואלט מען געוואוסט אז די מחלוקת איז אוודאי אויך ביי גרוגרות און דבילה און אויך ביי בשר, ווייל בהא קאמרי בית הלל, ווייל כ'וואלט ווען געזאגט אז יא, ביי דלת האלטן די בית הלל אז די מענטש איז נישט קיין נזיר, ווייל ער האט גערעדט הוילע פוסטע שטותים, אבל בהך תרתי, אבער ביי פלייש, און ביי גרוגרות און דבילה וואס דאס האט א שייכות צו טרויבן, אימא מודו להו לבית שמאי, און ס'קען זיין בית הלל מודה צו בית שמאי, קא משמע לן דלא, פאר דעם דארף איך אלע דריי מחלוקת'ן. איז על כל פנים, רמי בר חמא איז מסביר די מחלוקת ביי אונזער משנה, אז דאס איז די זעלבע מחלוקת ווי די פריערדיגע משנה. פרעגט אבער די גמרא, אמר רבא, מי קתני אם עמדה מאליה? פשט אזוי, רמי בר חמא האט מסביר געווען די משנה, אז די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס א קי קען נישט אויפשטיין, ער האט נישט קיין כח אליין אויפצושטיין, און ממילא זאגט די מענטש אז די קי טראכט, אז איך האב נישט קיין כח אויפצושטיין, טאמער איך קען מצליח זיין אליין אויפצושטיין, מאכט די קי כאילו א נדר אז קיינער זאל נישט טארן עסן פון מיין פלייש, אזוי זאגט דער מענטש אז די קי טראכט, און צום סוף טאקע איז די קי אויפגעשטאנען, איז קוקט מען אן כאילו דער מענטש אליין האט געזאגט די ווערטער, כאילו דער מענטש האט געזאגט הריני נזיר מבשרה, און דערפאר איז טאקע דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל צו ער איז א נזיר צו נישט. יעצט לכאורה, איידער מען איז דא מסביר די קשיא פון רבא, איז קודם דארף מען פארשטיין א געוויסע שטיקל דא וואס רמי בר חמא האט געזאגט. רמי בר חמא האט איינגעזעצט דא די מעשה ביי א ציור אז די קו האט געמאכט א תנאי, איך קען נישט אויפשטיין, טאמער כ'וועל מצליח זיין אליין אויפצושטיין, דעמאלטס נעם איך זיך אונטער קיינער זאל נישט טארן עסן פון מיין פלייש. ווי קומט עס אריין דא? ווי קומט אריין די גאנצע תנאי דא? ווער רעדט דא פון א תנאי? ס'איז סך הכל דא דא א טעכנישע מחלוקת. צווישן בית שמאי און בית הלל, צי א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה צו ער איז א נזיר צו נישט, און וואס האט אויסגעפעלט דא איינצוזעצן די משנה ביי א ציור פון א תנאי. יעצט בעצם די תירוץ איז גאנץ פשוט, ווייל די משנה זאגט קלאר אז ס'רעדט זיך פון א תנאי, די משנה זאגט, אמר אמרה פרה זו הריני נזירה אם עומדת אני, די משנה רעדט פון א תנאי, און ממילא האט רמי בר חמא געמוזט איינזעצן די ציור ביי א תנאי, די שאלה אבער איז וואס האט עס טאקע אויסגעפעלט? פארוואס האט די משנה געדארפט רעדן פון א תנאי? יעצט נאך א נקודה, פארוואס האט רמי בר חמא געמוזט איינזעצן אז די תנאי איז אז די קו זאגט טאמער כ'וועל מצליח זיין אליין אויפצושטיין? וואס האט אויסגעפעלט די אליין אויפצושטיין? פארוואס האט רמי בר חמא נישט געקענט איינזעצן אז די קו האט נישט קיין כח אויפצושטיין, און ממילא זאגט די קו אז טאמער מ'עט מיך מצליח זיין אויפצושטעלן, דעמאלטס זאל די נדר חל זיין? און ס'וואלט געווען סאך געשמאקער מיט די משנה, ווייל אין די משנה שטייט נישט נערגעץ אם עמדה מאליה אז די קו זאגט כ'וועל קענען אליין אויפשטיין, שטייט אם עומדת אני, טאמער כ'וועל קענען אויפשטיין. און פארוואס האט רמי בר חמא געמוזט איינזעצן טאקע ביי אזא ציור, ביי א ציור וואס די קי רעדט אז כ'וועל קענען אליין אויפשטיין, איז ווי תוס' איז מסביר, ווייל טאמער די משנה וואלט גערעדט פון א גלאטערע ציור, פון א פשוטע תנאי, די קי זאגט טאמער מ'עט מיך מצליח זיין אויפצושטעלן, איז דאס הייסט ניטאמאל א תנאי, ווייל ווי תוס' איז מסביר א תנאי איז ווען א מענטש זאגט די זאך קען אדער יא געשען אדער נישט געשען, איז דא א תנאי. פשט די קי ווייסט נישט צו ער וועט האבן כח אליין אויפצושטיין צו נישט, מאכט ער א תנאי אז טאמער כ'וועל האבן די אייגענע כוחות אליין אויפצושטיין, דאס איז א תנאי, אבער טאמער די קי האט געזאגט אזא סארט תנאי אז טאמער מ'עט מיך מצליח זיין אויפצושטעלן, אוודאי צום סוף וועט מען דיך מצליח זיין אויפצושטעלן, ווער קען נישט אויפשטעלן א קי, אז דו וועסט נישט אויפשטיין וועט דיך א צווייטער אויפשטעלן, איז דאס הייסט ניטאמאל א תנאי, פשט, רמי בר חמא האט געמוזט איינזעצן די תנאי פון די משנה אז ס'רעדט זיך ביי א תנאי אז די קי זאגט אז כ'וועל אויפשטיין מיט די אייגענע כוחות, אבער אויף דעם איז דא צוויי קשיות. קודם כל, וואס ווי תוס' איז מסביר דא די עיקר קשיא, וואס האט אויסגעפעלט דא אין די משנה די גאנצע תנאי, נישט דאס איז די נקודת המחלוקת דא צווישן בית שמאי און בית הלל ס'איז סתם איבעריגע ווערטער, חוץ פון דעם ווי קומט אריין דא די איבעריגע ווערטער אם עמדה מאליה, פשט רמי בר חמא טאקע האט געמוזט אזוי איינזעצן די משנה אז ס'רעדט זיך ביי אזא סארט תנאי עמדה מאליה, אבער קענסט נישט צולייגן ווערטער צו א משנה טאמער ס'שטייט נישט. איי פרעגט תוספות, אז מ'זעהט כמה וכמה מקומות אין שס אז מ'לייגט צו ווערטער צו משניות, חסורי מחסרא והכי קתני, איז דא אויך לייג צו די ווארט אם עמדה מאליה אז די קי האט געמאכט א תנאי כ'וועל נישט קענען אליין אויפשטיין צום סוף איז די קי אליין אויפגעשטאנען, איז דא זאגט תוספות דא קען מען דאס נישט טוהן, פארוואס? ווייל ווי זאגט מען חסורי מחסרא והכי קתני? דארט ווי אונז האמיר א משנה, און די משנה שטימט נישט, נישטא קיין ברירה דארף מען צולייגן ווערטער די משנה זאל שטימען, דא אבער שטימט די משנה זייער גוט. ווי רמי בר חמא האט מסביר געווען די משנה זייער געשמאק, אונז האמיר דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, ביי א ציור וואס א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה צו עס איז א נזיר צו נישט, איז קומט אויס די גאנצע תנאי פארשטיי מיר נישט קומט דא אריין, איז כל שכן אז מען קען נישט דא צולייגן ווערטער צו א זאך וואס אונז פארשטיי מיר נישט איז קומט דא אריין, ווייל קענסט נישט צולייגן ווערטער טאמער די משנה שטימט גוט, ווער געט דיך א רעכט צו צולייגן ווערטער? און ממילא פרעגט רבא די צוויי קשיות. סיי ווי קומט דא אריין די תנאי, און סיי ווי קענסטו צולייגן ווערטער צו די משנה. אלא אמר רבא, און ממילא זעצט רבא איין אונזער משנה ביי אן אנדערע ציור אינגאנצן. זאגט רבא, די משנה רעדט זיך, כגון שהיתה פרה רבוצה לפניו, ואמר הרי עלי קרבן. פשט עס רעדט זיך אז א קי הויערט אין פראנט פון א מענטש, און דער מענטש זאגט אז די קי טראכט, אזוי זאגט דער מענטש, די קי טראכט אז איך קען נישט אויפשטיין, טאמער כ'וועל אליין מצליח זיין אויפצושטיין, אדער טאמער א צווייטע וועט מיך מצליח זיין אויפצושטעלן, טאמער איך וועל נאכאמאל שטיין אויף די פיס, נעם איך זיך אונטער צו זיין א קרבן נזיר, אזוי זאגט די מענטש אז די קי טראכט, איז היות וואס די מענטש האט אזוי געזאגט אז די קי האט אזוי געטראכט, איז פשט כאילו די מענטש אליין האט געזאגט, הרי עלי להביא קרבן נזיר, פשט כאילו ער האט זיך אליין אונטערגענומען א קרבן נזיר, יעצט ווען א מענטש סתם זאגט הרי עלי קרבן נזיר, איז לויט יעדער איינער סיי לויט די בית שמאי סיי לויט די בית הלל, אוואדע דארף ער זיך פירן בנזירות, ווייל דאס איז וואס ער מיינט, הרי עלי קרבן נזיר פשט, גייסט דיך פירן בנזירות, און צום סוף וועסטו דארפן ברענגען די קרבנות פון א נזיר. אבער דא, למעשה, דער מענטש האט נישט געזאגט הרי עלי קרבן, דער מענטש האט געזאגט אז דער קי האט אזוי געזאגט. איז פשט די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז, צו ווען א מענטש רעדט אויף קיעש, ווען א מענטש זאגט אז א קי האט געטראכט הייסט עס אז ער האט גערעדט? דאס הייסט נישט אז ער האט גערעדט. לויט די בית שמאי קוק איך אן כאילו ער האט גערעדט און ממילא איז ער א נזיר, און לויט די בית הלל קוק איך נישט אן ווי ער האט גערעדט און ממילא איז ער נישט קיין נזיר. יעצט בעצם, רבא האט דא גארנישט פארענטפערט. די קשיא וואס רבא האט געפרעגט איז אינגאנצן נישט פארענטפערט. ווייל, קודם כל, ווי קומט אריין א תנאי דא? די מחלוקת דא איז צו א מענטש קען רעדן קיעש צו נישט. וואסערע שייכות האט עס מיט א תנאי? פארוואס האט די משנה געדארפט איינזעצן ביי א ציור אז די קי האט געמאכט א תנאי? חוץ פון דעם, אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט אין רמי בר חמא, אז מ'קען נישט איינזעצן אז די קו האט געמאכט א תנאי, טאמער א צווייטע וועט מיך מצליח זיין אויפצושטיין. ווייל דאס הייסט נישט קיין תנאי, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט א תנאי איז נאר א זאך וואס קען אדער זיין ס'וועט יא געשען אדער ס'וועט נישט געשען. דאס אז א צווייטע וועט מצליח זיין אויפצושטעלן די קו, דאס וועט אוודאי געשען, ווייל יעדע קו קען מען אויפשטעלן צום סוף. איז ווייטער, וואס ענטפערט דא רבא? רבא קען נישט איינזעצן מיט א פשטות אינגאנצן נישט זיך צוטון מאכן פון די נקודה. איז פשט רבא האט נאך גארנישט פארענטפערט פון זיינע אייגענע קשיות, אבער וואס ווי תוס' שמועסט אויס אז רבא בעצם האלט דא אינמיטן רעדן, און נישט דאס די אמת'ע תירוץ פון רבא, נאר די גמרא האקט אריין אינמיטן רבא'ס רעדן מיט א קשיא, און מ'עט זעהן רבא גייט ענטפערן אז נישט דאס האב איך געמיינט, און טאקע לויט רבא'ס צווייטע תירוץ איז שוין אלס פארענטפערט, איז לאמיר זעהן וואס די גמרא האקט דא אריין מיט א קשיא, פרעגט די גמרא, בשלמא פרה בת קרבן היא, אלא דלת בת קרבן היא, פשט אזוי, גאנץ גוט לויט רמי בר חמא'ס תירוץ מ'האט פריערט געזעהן, אז רמי בר חמא זעצט איין אז ס'איז א מחלוקת בית שמאי בית הלל ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה, איז אזוי ווי ביי א פרה זאגט מען אז די מחלוקת איז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה, איז ביי א טיר קען מען אויך אזוי איינזעצן דאס איז די מחלוקת בית שמאי בית הלל ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מן הדלת צו ווערט א נזיר צו נישט, אבער לויט רבא'ס תירוץ אז רבא זעצט איין אז די קי זאגט הרי עלי קרבן איז כאילו די מענטש האט געזאגט הרי עלי קרבן, דאס קענסטו זאגן ביי א קרבן, ביי א פרה, וואס א מענטש זאגט הרי עלי קרבן נזיר ווערט ער טאקע א נזיר, אבער ביי א טיר, וואסער שייכות קומט קרבן מיט א טיר וואס א טיר קען דאך נישט זיין קיין קרבן, איז די תירוץ פון רבא נישט קיין גוטע תירוץ לגבי א טיר, איז ווייטער שווער אונזער משנה, אלא אמר רבא, און ממילא איז רבא מסביר וואס זיין תירוץ איז געווען, א גאנץ אנדערע תירוץ, זאגט רבא אזוי, די משנה רעדט זיך כגון שהיתה פרה רבוצה לפניו, ואמר, הריני נזיר מיין אם לא עמדה ועמדה מאליה, פשט אזוי, דא רעדט זיך פון א קי אן אקשן, א קי הויערט אין פראנט פון א מענטש און די קי האלט נישט ביים אויפשטיין, און מען פרובירט, מען שלעפט, מען ציט, ס'גייט נישט, די קי האלט זיך נישט ביים רוקן, איז דא שטייט א מענטש לעבן דעם קי, און דער מענטש זאגט אז די קי איז א געפערליכע אקשן. דער קי איז זיכער ביי זיך אז קיינער גייט אים נישט מצליח זיין אויפצושטעלן. פשט, דער מענטש זאגט אז דער קי טראכט אז טאמער איינער העט מיך מצליח זיין אויפצושטעלן, נעם איך זיך אונטער נזירות. אזוי טראכט דער קי. יעצט דער מענטש איז אזוי מין אויפגערעגט אויף דער קי, אז פארוואס האט דער מענטש אזוי געזאגט? פארוואס זאגט דער מענטש וואס דער קי טראכט? ווייל אוודאי דער פשט איז אז דער מענטש מיינט דא צו זאגן אז דו מיינסט דו ביסט אן אקשן, איך העט דיר ווייזן וואס מיינט אן אקשן. דו מיינסט מען קען דיך נישט אויפשטעלן? איך העט דיך נאך צום סוף אויפשטעלן, טאמער איך הען נישט מצליח זיין דיך אויפצושטעלן, בין איך א נזיר! אזוי זאגט די מענטש, אזוי טייטשט מען די ווערטער פון די מענטש. איז וואס איז די מחלוקת בית שמאי בית הלל? זאגט רבא, בית שמאי סברי, תורפיה דהאי גברא משום אוקמה בידיה הוא, והא לא אוקמה, פשט בית שמאי האלטן אז דער מענטש, פארוואס איז ער אזוי צעווילדעוועט? דער מענטש וויל ווייזן דער קי ווער ער איז. דער מענטש וויל ווייזן דער קי, איך וועל דיך צום סוף אויפשטעלן, און אז נישט, בין איך א נזיר. יעצט וואס איז געשען צום סוף? צום סוף האט זיך דער קי אליין אויפגעשטעלט. פשט, דער מענטש איז געבליבן לעקיש, דער מענטש האט נישט מצליח געווען אויפצושטעלן דער קי, דער קי האט זיך אליין אויפגעשטעלט. איז פאר דעם זאגן די בית שמאי אז דער מענטש איז א נזיר. אבער בית הלל סברי, בית הלל קריגן זיך. בית הלל האלט משום דרביעא הוא. פשט, די עיקר כוונה פון דעם מענטש דא איז נישט געווען איך וועל דיך מצליח זיין אויפצושטעלן. די עיקר כוונה פון דעם מענטש איז געווען, דו גייסט נישט בלייבן דא הויערן, צום סוף וועסטו שטיין. איז אויב אזוי וואס קומט אויס, צום סוף איז די קו געשטאנען און פארדעם איז דער מענטש נישט קיין נזיר? אויב אזוי איידער מ'גייט דא ווייטער איז שוין פארענטפערט ביידע קשיות וואס רבא האט געפרעגט, קודם כל די קשיא וואו קומט דא אריין א תנאי, נאר איינמאל קומט אריין א תנאי, דאס איז די מחלוקת בית שמאי בית הלל, אז ווען א מענטש מאכט אזא תנאי וואס איז זיין כוונה צו איז זיין כוונה אז ער וועט אויפשטעלן דעם קו אדער איז זיין כוונה אז די קו וועט שטיין? ווייטער די צווייטע קשיא וואס רבא האט געפרעגט אז ווי קען רמי בר חמא צולייגן ווערטער צו די משנה וויאזוי קען ער צולייגן די ווערטער אם עמדה מאליה? דאס איז אויך נישט שווער, פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, די גאנצע סיבה וואס מען קען נישט צולייגן ווערטער צו די משנה, איז ווייל ס'פעלט נישט אויס, לויט רמי בר חמא האט נישט אויסגעפעלט די גאנצע תנאי, און ממילא פעלט נישט אויס צוצולייגן ווערטער צו די משנה ווייל די משנה האט א פשט, איז קען נישט רמי בר חמא צולייגן ווערטער צו די משנה. אבער לויט ווי רבא איז מסביר די משנה, פעלט נאר איין מאל אויס צוצולייגן דא ווערטער, ס'פעלט אויס אין גרויסן, ווייל לויט רבא לייגט מען צו א ריזיגע ווארט, אין די משנה שטייט אז די קו זאגט, אמר אמרה פרה זו הריני נזירה אם עומדת אני, לויט ווי רבא לערנט פשט איז פארקערט אז הריני נזיר מיין אם לא עמדה מ'לייגט דא צו א ווארט לא ס'איז אסאך א גרעסערע הוספה צו די משנה אבער פון דעסט וועגן היות וואס דאס איז מסביר פשט אין די משנה איז אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווען ס'קומט צו מסביר זיין א פשט אין די משנה קען מען צולייגן ווערטער, איז פאר דעם קען רבא צולייגן די ווארט אין די משנה, וואס אויב אזוי שטימט שוין די משנה זייער געשמאק, אז די מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל איז א מחלוקת לגבי די תנאי, וואס איז געווען די עיקר כוונה פון די תנאי פון די מענטש, צי דאס געווען א כוונה אז ער העט אויפשטעלן די קי, אדער אז די קי וועט אליין אויפשטיין אז די קי זאל נישט בלייבן ליגן, פרעגט אבער די גמרא, אי הכי, אויב ביסט מסביר אזוי די משנה, אימא סיפא, שטימט נישט די סיפא פון די משנה. ווייל וואס איז געשטאנען אין די סיפא אמר רבי יהודה אף כשאמרו בית שמאי לא אמרו אלא באומר הרי פרה זו עלי קרבן פרה מי קא מתפיס בה מידי פשט לויט ווי דו ביסט מסביר די משנה וויאזוי וועסטו מסביר זיין רבי יהודה ווייל וואס זאגט רבי יהודה אין די משנה רבי יהודה זאגט אין די משנה אז דאס אז די מענטש איז נישט קיין נזיר דאס איז פשוט די שאלה סך הכל איז צו מען מעג עסן פון די פלייש פון די קי צו נישט ווי קומט דא אריין די פלייש פון די קי ווער האט גערעדט פון די פלייש פון די קי לויט ווי רבא האט מסביר געווען רעדט זיך די משנה, ווען דער מענטש האט געזאגט הריני נזיר מיין אם לא עמדה, ער זאגט קלאר איך בין מקבל נזירות, טאמער די קו וועט נישט שטיין איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל וואס איז געווען די עיקר כוונה צו ער וועט נישט אויפשטעלן די קו צו די קו וועט אליין נישט אויפשטיין, אבער מען רעדט דא פון געהעריגע נזירות מען רעדט נישט פון די פלייש פון די קו, איז וואס עפעס זאל רבי יהודה זאגן ביי אזא ציור אז א נזיר איז ער נישט אבער די פלייש פון די קו טאר ער נישט עסן? פארוואס זאל מען נישט טארן עסן די פלייש פון די קי? קיינער האט נישט גערעדט פון די פלייש פון די קי, אלא נאר, און פאר דעם זאגט די גמרא אז די משנה רעדט זיך ביי אן אנדערע ציור, כגון דאמר הריני נזיר מבשרה אם לא עמדה ועמדה מאליה, פשט די גמרא שטעלט יעצט צאם די תירוץ פון רמי בר חמא און די תירוץ פון רבא און מאכט פון דעם איין תירוץ, פשט די גמרא זעצט איין אונזער משנה אז די מחלוקת בית שמאי און בית הלל איז א געדאפלטע מחלוקת. פשט אזוי, די משנה רעדט זיך ווייטער אזוי ווי רבא האט געזאגט ביי א קי וואס האלט נישט ביים אויפשטיין, און א מענטש שטייט לעבן די קי, און די מענטש זאגט אז די קי טראכט אז קיינער וועט מיך נישט מצליח זיין אויפצושטעלן, און טאמער איינער וועט מצליח זיין מיך אויפצושטעלן, נעם איך זיך אונטער אז יענער זאל נישט טארן עסן פון מיין פלייש, אזוי זאגט די מענטש אז די קי טראכט, יעצט ברגע וואס די מענטש זאגט אז די קי טראכט אזוי איז כאילו די מענטש אליין האט עס געזאגט, פשט כאילו די מענטש האט געזאגט הריני נזיר מבשרה אם לא עמדה. איז דא איז דא א געדאפלטע מחלוקת, בית שמאי סברי, בית שמאי האלטן, תורפיה דהאי גברא, משום אוקמה בידיה הוא, והא לא אוקמה. פשט אזוי, בית שמאי האלטן אז די עיקר כוונה פון דעם מענטש איז געווען אז איך גיי מצליח זיין אויפצושטעלן די קו, דאס איז געווען זיין כוונה, און צום סוף האט ער נישט מצליח געווען. פשט צום סוף. איז ער א נזיר, אבער ער האט נישט ער האט זיך נישט אונטערגענומען נזירות, ער האט געזאגט הריני נזיר מבשרה אם לא עמדה איך גיי נישט עסן פון די פלייש פון די קי, טאמער כ'על נישט מצליח זיין איר אויפצושטעלן, זאגן די בית שמאי, האסט נישט מצליח געווען איר אויפצושטעלן, האסט געוואלט איר אויפשטעלן, האסט נישט מצליח געווען, איז ממילא איז יעצט חל דאס וואס דו האסט געזאגט הריני נזיר מבשרה, יעצט וואס איז די דין ווען איינער זאגט הריני נזיר מבשרה, בית שמאי האלטן אז דער מענטש איז א נזיר, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געזען אין די פריערדיגע משנה, ווען איינער זאגט הריני נזיר מן הגרוגרות מן הדבילה, ווייל מ'קען נישט צוריקציען. דערפאר זאגן די בית שמאי אז דער מענטש איז א נזיר, און בית הלל סברי, און בית הלל האלטן אז דער מענטש איז נישט קיין נזיר, פארוואס? ווייל תורפיה דהאי גברא משום דרביעא והא קמת, ווייל די עיקר כוונה פון דעם מענטש איז געווען אז די קו זאל שטיין, און צום סוף טאקע איז די קו געשטאנען, און ממילא אז די קו איז געשטאנען צום סוף, איז פשט אז די גאנצע תנאי איז צוזאמגעפאלן און פארדעם איז ער נישט קיין נזיר. פרעגט אבער די גמרא, איך פארשטיי נישט, ווען די תנאי וואלט נישט צוזאמגעפאלן, לאמיר זאגן די קו וואלט געבליבן ליגן, קיינער וואלט נישט מצליח געווען איר אויפצושטעלן, די קו וואלט נישט אויפגעשטאנען, זי בלייבט ליגן, איז דעמאלטס וואלטן די בית הלל געהאלטן אז ער איז יא א נזיר? ובית הלל סברי לא קמת הוי נזיר, והא אמרי מבשרה לא הוי נזיר פשט לאמיר זאגן די קו בלייבט ליגן, איז יעצט איז פשט אז נישט די קו אליין איז אויפגעשטאנען, נישט מען האט מצליח געווען איר אויפצושטעלן, איז דא איז בית הלל מודה אז ער איז א נזיר, פארוואס? פארוואס האלט בית הלל ס'איז א נזיר? וואס האט ער סך הכל געזאגט? ער האט געזאגט הריני נזיר מבשרה. וואס האלטן די בית הלל איז די דין ווען איינער זאגט הריני נזיר מבשרה? בית הלל האלטן דאך אז א מענטש קען צוריקציען. פשט אז ער איז נישט קיין נזיר. איז ווי שטימט די בית הלל? ענטפערט די גמרא ניין האסט נישט פארשטאנען לטעמייהו דבית שמאי קאמרי. פשט בית הלל רעדן צו די בית שמאי. בית הלל זאגן צו די בית שמאי אזוי. לדידן אפילו לא קמת נמי לא הוי נזיר. לויט אונזער שיטה לויט אונזער שיטה אז א מענטש קען צוריקציען. איז אפילו די קי עט נישט שטיין קיינמאל צום סוף. עט די מענטש קיין נזיר נישט זיין. פארוואס ווייל ער האט סך הכל געזאגט הריני נזיר מבשרה, איז אפילו מ'עט אננעמען זיינע ווערטער מ'עט זאגן אז די תנאי איז חל, הריני נזיר מבשרה, איז נאך אלץ איז ער נישט קיין נזיר, ווייל אזוי ווי ביי הריני נזיר מן הגרוגרות מן הדבילה האלטן די בית הלל די מענטש איז נישט קיין נזיר די זעלבע זאך הריני נזיר מבשרה, אבער וואס בית הלל זאגן צו די בית שמאי לדידכו דאמריתו הוי נזיר לויט עטץ. עטץ האלטס דאך אז הריני נזיר מבשרה איז יא א לשון פון נזירות, און ממילא לויט ענק ווילט עטץ זאגן אז די איד איז יא א נזיר, אויף דעם זאגן די בית הלל אודו לן מיהת דתורפיה דהדין גברא משום דרביעא והא קמת, זאגן די בית הלל צו בית שמאי לפחות זייטס מודה צו אונז אז די עיקר כוונה פון די מענטש איז נישט געווען אז איך וועל אים אויפשטעלן די עיקר כוונה פון די מענטש איז געווען אז די קי עט שטיין צום סוף איז די קו געשטאנען, איז לאז אפ די איד, פארוואס זאל ער זיין א נזיר? ווי נישט ווי, די קו שטייט. און בית שמאי, וואס האלט די בית שמאי? בית שמאי האלטן ניין, לאו, תורפיה דהאי גברא משום אוקמה בידיה הוא, והוא לא אוקמה. בית שמאי האלטן אז די עיקר כוונה פון די מענטש איז געווען אז ער וועט אויפשטעלן די קו, ער למעשה האט נישט אויפגעשטעלט די קו, איז פשט אז די תנאי איז נתקיים געווארן, פשט, ער האט געזאגט הריני נזיר מבשרה, מ'דארף יעצט קוקן וואס דאס מיינט, די בית שמאי האלטן אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מבשרה איז ער א נזיר, און דערפאר זאגן די בית שמאי אז דער איד איז טאקע א נזיר.